בעזרת השם יתברך, מסכת נדרים, דף לא, מיר ברענגען דף לא עמוד א' אויבן ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, הנודר משובתי שבת, איינער וואס מאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן פון שובתי שבת, פון די וואס רוען שבת, איז די דין איז, אסור בישראל ואסור בכותים, טאר ער נישט נהנה זיין נישט פון א איד און אויך נישט פון א כותי, ווייל כותים, די תנא פון די משנה האלט כותים זענען געווען גרי אמת, און ממילא כותים, סיי זיי האבן געהיטן שבת, סיי זענען געווען מצווה צו היטן שבת, ווייל זיי האבן זיך מגייר געווען, און ממילא טאר ער נישט נהנה זיין נישט פון קיין אידן נישט פון קיין כותים. די זעלבע זאך זאגט די משנה, איינער וואס מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין מאוכלי שום, פון די וואס עסן קנאבל, וואס איינע פון די תקנות פון עזרא איז געווען אז מענער זאלן עסן פרייטאג צו נאכטס קנאבל, ווייל ס'איז מרבה זרע, איז אויכעט אסור בישראל ואסור בכותים, איז אסור צו נהנה זיין סיי פון אידן סיי פון כותים, ווייל די כותים פלעגן אויכט עסן קנאבל. אפילו טאקע קנאבל נישט קיין דאורייתא און די כותים בדרך כלל האבן נאר מקיים געווען די דאורייתא'ס פון דעסט וועגן דאס איז געווען א תקנה וואס זיי האבן זיך געפירט מיט דעם ווייל זיי האבן פארשטאנען אז ס'איז א גוטע זאך און ממילא זענען כותים אויך כולל אינעם נדר ווייטער אבער זאגט די משנה וואס איז טאמער איינער מאכט א נדר מעולי ירושלים אז ער גייט נישט נהנה זיין פון עולי ירושלים פון מענטשן וואס זענען עולי רגל, איז דא אסור בישראל און מותר בכותים, דא טאר ער נישט נהנה זיין פון קיין אידן וואס זענען עולי רגל, ווייל אידן זענען עולי רגל, אבער פון כותים מעג ער יא נהנה זיין, ווייל די כותים פלעגן נישט עולי רגל זיין, די כותים זענען געווען אויפגערעגט אויפן בית מקדש זיי האבן געהאט א אייגענע פלאץ וואו זיי פלעגן דארט דאווענען, על כל פנים, איז פון כותים מעג ער נהנה זיין. זאגט די הייליגע גמרא, מאי שובתי שבת, וואס מיינט דאס דער לשון שובתי שבת? אילימא ממקיימי שבת, עסטו וועלן זאגן שובתי שבת מיינט מענטשן וואס היטן שבת, אויב אזוי מאי איריא בכותים, אפילו עובדי כוכבים נמי, סטייטש וואס דווקא כותים, אז א גוי וועט היטן שבת איז דער גוי אויך כולל אינעם נדר, און ממילא וואלט די משנה געדארפט זאגן ממקיימי שבת, וואס איז דאס שובתי שבת? אלא נאר, זאגט די גמרא, אוודאי מיינט שובתי שבת ממצווים על השבת, מענטשן וואס זענען מצווה צו היטן שבת, וואס אין דעם איז טאקע כולל כותים, ווייל כותים ווי נישט ווי זענען גרי אמת, און ממילא זענען זיי מצווה צו היטן שבת, אבער א גוי, א גוי וואס היט שבת, איז נישט כולל אינעם נדר, ווייל ער איז נישט מצווה צו היטן שבת. אבער אויב אזוי, פרעגט די גמרא אי הכי, אימא סיפא, שטייט מעולי ירושלים, אסור בישראל ומותר בכותים, אמאי, והא מצווים נינהו? פשט ווי נישט ווי, די כותים אפילו טאקע זיי האבן נישט עולה רגל געווען, אבער זענען מצווה עולה רגל צו זיין, זיי האבן די זעלבע מצוה ווי יעדע איד, און פון דעסט וועגן זעהט מען אין די סיפא פון די משנה אז זענען נישט כולל אינעם נדר, און וואס איז דאס אנדערש ווי די רישא? אמר אביי, איז אביי מסביר, מצווה ועושה קתני, פשט, ווען א מענטש זאגט שובתי שבת צו אוכלי שום צו עולי ירושלים, מיינט ער צו זאגן אז די נדר זאל חל זיין אויף איינער וואס איז סיי מצווה, סיי ער האט די מצוה דאס צו טון, און סיי עושה סיי ער טוט די מצוה. און ממילא איז אביי מסביר בתרתי בבי קמייתא, די ערשטע צוויי ציורים פון די משנה שובתי שבת און אוכלי שום איז דארט ישראל וכותים מצווים ועושים עובדי כוכבים ההוא דעבדי עושים ואינם מצווים איז אין די נדר איז כולל סיי אידן און סיי כותים וואס ביידע אידן און כותים זענען סיי מצווה און סיי עושה אבער א גוי אפילו א גוי היט שבת אדער א גוי עסט קנאבל איז טאקע ער איז עושה אבער ער איז נישט מצווה ועושה און ממילא איז ער נישט כולל אינעם נדר. ווייטער די לעצטע ציור די דריטע ציור פון די משנה בעולי ירושלים, ישראל מצווים ועושים, כותים מצווים ואינם עושים, איז א איד טאקע כולל אינעם נדר ווייל ער איז מצווה ועושה, אבער די כותי איז נישט כולל אינעם נדר ווייל ער איז טאקע מצווה, האט די מצוה עולה רגל צו זיין, אבער ער איז נישט עושה, למעשה איז ער נישט עולה רגל. זאגט די משנה ווייטער, טאמער איינער מאכט א נדר, קונם שאיני נהנה לבני נח, מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון בני נח, איז די דין, מותר בישראל ואסור בעובדי כוכבים, מעג ער נהנה זיין פון אידן, אידן הייסן נישט בני נח, נאר פון גוים טאר ער נישט נהנה זיין, פרעגט די גמרא, וישראל מי נפיק מכלל בני נח, א איד איז נישט קיין בן נח אונז זענען דאך אלע אייניקלעך פון נח, ענטפערט די גמרא, כיוון דאיקדש אברהם איתקרו על שמיה, היות וואס אברהם אבינו איז נתקדש געווארן מער פון אלע אנדערע מענטשן, איז כלל ישראל ווערט פאררופן אויף אברהם אבינו'ס נאמען, נישט אויף נוח'ס נאמען, ווי שטייט אין פסוק ואתה ישראל עבדי, זרע אברהם אוהבי, און ממילא ווען א מענטש מאכט א נדר נישט צו נהנה נישט צו נהנה זיין פון בני נוח, איז נישט כולל אין דעם כלל ישראל. זאגט אונז די משנה ווייטער, וואס איז טון ווען איינער מאכט א נדר שאיני נהנה לזרע אברהם, איז דא איז אסור בישראל, פון קיין איד וועט ער נישט טארן נהנה זיין ווייל א איד הייסט זרע אברהם, ומותר בעובדי כוכבים פון א גוי וועט ער יא מעגן נהנה זיין ס'טייטש אפילו א גוי אן אייניקל פון אברהם אבינו איז נישט כולל אינעם נדר. פרעגט אבער די גמרא פארוואס? והאיכא ישמעאל, ישמעאל איז דאך אן אייניקל פון אברהם אבינו א זון פון אברהם אבינו, ענטפערט די גמרא שטייט אין פסוק כי ביצחק יקרא לך זרע כתיב און ממילא זעהן מיר אז זרע אברהם דאס איז נאר יצחק, איי פרעגט די גמרא והאיכא עשיו, ס'דא עשיו איז א אייניקל פון אברהם אבינו א זון פון יצחק, ענטפערט די גמרא שטייט אין פסוק ביצחק ער שטייט ב יצחק נישט יצחק די איבעריגע ב איז דרשנ'ט מען ולא כל יצחק נישט אלע קינדער פון יצחק ס'טייטש עשיו איז נישט כולל אין דעם ווייל מ'זעהט דאך ווען יצחק האט געבענטשט יעקב האט ער אים געזאגט ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך זעהן מיר אז נאר כלל ישראל ווערט פאררופן זרע אברהם זאגט די הייליגע משנה ווייטער איז אזוי ס'דא ווען א מענטש קויפט א חפץ אין א געשעפט איז דא א מוכר ס'דא א לוקח, יעצט ווער האט מער הנאה ווען ס'געשענט א מכירה ווען מ'פארקויפט א חפץ די מוכר אדער די לוקח, איז ווי מ'עט זעהן אין די גמרא מ'עט זעהן בעצם אין די משנה אז ס'ווענדט זיך וואסער סארט חפץ, ס'איז דא אמאל א חפץ וואס פארקויפט זיך זייער שנעל ווי ס'ווערט גערופן היינטיגע צייטן א הייסע חפץ יעדע מאל ס'קומט אריין אין געשעפט ביז צען מינוטן איז עס אויספארקויפט מ'זוכט עס ס'איז זייער שווער צו טרעפן ווייל ס'פארקויפט זיך זייער שנעל, איז ביי אזא סארט מכירה ווער האט מער הנאה פונעם קנין, די מוכר צו די לוקח? אוודאי די לוקח, פארוואס? ווייל די לוקח מוטשעט זיך צו טרעפן דעם חפץ, ווייל ס'איז שווער צו טרעפן, יעדער זוכט עס צו קויפן, איז די לוקח די עיקר מענטש וואס האט הנאה, מה שאין כן די מוכר, די מוכר האט נישט אזוי שטארק הנאה ווייל די מוכר ווייסט ביז א רגע פארקויפט ער עס, ער דארף נישט די לקח זאל עס קויפן אז דו וועסט נישט קויפן וועט עס א צווייטער קויפן, און מילא די עיקר נהנה פון אזא מכירה איז די לקח. ווייטער, וואס טוט זיך מיט א חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן, וואס די מוכר מוטשעט זיך צו פארקויפן, און ענדליך קומט עס איינער קויפן, ווער האט הנאה פון די מכירה, פון די קנין, איז אוודאי די מוכר, ווייל די מוכר מוטשעט זיך נעבעך דאס צו פארקויפן, ווייטער די לקח, די לקח ווייסט ער קען עס טרעפן אין יעדע געשעפט. ס'איז זייער גרינג צו טרעפן אזא סארט חפץ, ווייל ס'זיצט אפ אין די געשעפט א יאר צייט און קיינער קויפט עס נישט, און מילא די עיקר נהנה פון אזא מכירה איז די מוכר. ווייטער שפעטער איז דא א חפץ וואס לויפט נישט צו שנעל און ס'גייט נישט צו שטייט, פשט מ'מוטשעט זיך נישט צו שטארק עס צו פארקויפן, און ס'איז אויך נישט א חפץ וואס מ'לויפט אזוי נאך, דאס איז אזא מיטל מעסיגע חפץ, איז ביי א מיטל מעסיגע חפץ האט הנאה סיי די מוכר און סיי די לוקח, ביידע האבן הנאה, די מוכר האט הנאה אז ער פארקויפט עס, און די לוקח האט הנאה אז ער קויפט עס. דאס איז לגבי די חפץ אליין. שפעטער איז דא די פרייז. פשט, אפילו אזא חפץ, אזא מיטלמעסיגע חפץ, איז טאמער מען פארקויפט עס טאקע אויף די נארמאלע פרייז, האבן ביידע הנאה, די מוכר האט הנאה די לוקח האט הנאה. וואס אבער טאמער מען פארקויפט עס מער ווי די פרייז, אויף א טייערע פרייז, דעמאלטס. די מוכר האט הנאה, אבער די לקח דערלייגט געלט, איז די לקח האט נישט הנאה. וואס איז פארקערט, אז מ'פארקויפט עס אויף א ביליגע פרייז, איז דא האט די לקח הנאה, האט אריינגעכאפט א מציאה, און די מוכר האט נישט קיין הנאה. איז נאך די הקדמה וועלן מיר בעסער פארשטיין די משנה און די גמרא. איז אזוי, זאגט די הייליגע משנה, טאמער א מענטש מאכט א נדר, שאיני נהנה מישראל, ער מאכט א נדר אז ער גייט נישט הנאה האבן פון קיין איד, יעצט טרעפט ער זיך אין מארקעט און ס'דא דא פול מיט אידישע געשעפטלעך און ער וויל אריינגיין א אידישע געשעפטל קויפן, און ווי מ'העט זעהן די גמרא און די משנה רעדט זיך ביי אזעלכע מיטל מעסיגע חפצים ווי מ'האט געשמועסט וואס סיי די מוכר און סיי די קונה ביידע האבן הנאה פון אזא מכירה, יעצט די איד וואס האט געמאכט א נדר אז ער גייט נישט נהנה זיין פון קיין איד, איז קען ער נישט אריין גיין אין א אידישע געשעפט און קויפן דארט א חפץ, ווייל אז ער וועט קויפן א חפץ וועט ער נהנה זיין פון א איד, און וואס איז דא א פאטענט? לוקח ביותר, טאמער ער וועט צאלן מער ווי די פרייז, דעמאלטס איז די הנאה ביי די מוכר און נישט ביי די לוקח, און דעמאלטס העט ער קענען קויפן א חפץ פון א איד, יעצט וואס איז טאמער פארקערט? וואס איז טאמער ער האט א געשעפט און ער וויל יעצט פארקויפן זיינע חפצים פאר א איד? האמיר אויך געשמועסט ביי מיטל מעסיגע חפצים, האבן ביידע הנאה, סיי די מוכר סיי די לוקח, איז אויף די געהעריגע פרייז קען ער עס נישט פארקויפן פאר א איד, ווייל טאמער עס פארקויפן פאר א איד העט ער נהנה זיין פון די איד ער האט דאך געמאכט א נדר אז ער גייט נישט נהנה זיין פון קיין אידן, און וואס איז א פאטענט? און מוכר בפחות, טאמער עס פארקויפן אויף א ביליגערע פרייז, דעמאלטס האט ער נישט הנאה, די לוקח האט הנאה, דעמאלטס ביי אזא אופן העט ער קענען פארקויפן פאר א איד. ווייטער זאגט די משנה וואס איז טאמער א מענטש מאכט א נדר פארקערט, שישראל נהנין לי, ער מאכט א נדר אז א איד זאל נישט טארן הנאה האבן פון אים, און יעצט וויל ער קויפן א חפץ ביי א איד, איז האבן מיר געשמועסט סיי דער מוכר און סיי דער לוקח, ביידע האבן הנאה פון א מכירה, איז אז ער וועט קויפן א חפץ פון א איד, עט דאך דער מוכר נהנה זיין, איז ווי אזוי קען ער קויפן א חפץ ביי א איד און דער מוכר זאל נישט נהנה זיין, איז נאר טאמער ער וועט עס קויפן אויף ביליג. זאגט טאקע די משנה לוקח בפחות, טאמער ער קען משכנע זיין די איד זאל אים עס פארקויפן אויף ביליג, דעמאלטס וועט ער קענען קויפן ביים איד ווייל דעמאלטס וועט די איד נישט נהנה זיין, וואס איז טאמער ער האט א געשעפט און ער וויל יעצט פארקויפן זיינס א חפץ פאר א איד און ער האט דאך געמאכט א נדר אז א איד טאר נישט הנאה האבן פון אים, איז קען ער נישט פארקויפן אויף די נארמאלע פרייז, און וואס זאל ער טון? ומוכר ביותר, טאמער ער עט עס פארקויפן פארן איד אויף א טייערערע פרייז, דעמאלטס. האט נישט דער איד הנאה פון אים, און מילא קען ער דאס טון, אבער ביי די ביידע אופנים, סיי לוקח בפחות און סיי מוכר ביותר, טוט ער דאך אפ דא אן אנדערע איד, ווייל ער בעט א אנדערע איד זאל אים פארקויפן אויף ביליג, אדער ער בעט א צווייטע איד זאל קויפן ביי אים פאר טייער, מילא זאגט די משנה ואין שומעין לו, מען מוז נישט צוהערן צו אים, ס'טייטש א איד דארף נישט יעצט דערלייגן ווייל דער האט געמאכט אזא נדר, ווייטער זאגט די משנה, וואס אבער טאמער א מענטש מאכט א נדר ביידע וועגן, שאיני נהנה להן והן לי, נישט די איד זאל מעגן הנאה האבן פון מיר, נישט איך גיי הנאה האבן פון די איד, איז דא נישט דא קיין פאטענט, ווייל אפילו ער עט פארקויפן אויף טייער צו אויף ביליג עט עס אויך נישט העלפן ווייל איינער גייט דא הנאה האבן, און ממילא יהנה לעובדי כוכבים, עט ער מוזן מאכן געשעפטלעך ביי גוים עט נישט קענען גיין צו א אידישע געשעפט, איי וואס די חידוש? ברענגט דער ר"ן אראפ די חידוש איז אז כ'וואלט ווען אפשר געמיינט אז דאס איז א נדר שאי אפשר לקיימו, שאי אפשר לעמוד בו, ווייל ווער קען שטיין ביי אזא סארט נדר, ווער קען נאר קויפן ביי גוים, זאגט אויף דעם די משנה ס'איז נישט אזוי, דארפסט דיך אן עצה געבן, קויף טאקע נישט ביי א איד, ווייל דו טארסט נישט, ווייל איינער גייט דא נהנה זיין, דו טארסט נישט הנאה האבן פון אים, ער טאר נישט הנאה האבן פון דיר, גיי נישט אריין אין אזא געשעפט, זאגט די הייליגע גמרא, אמר שמואל, האט שמואל געזאגט, הלוקח כלי מן האומן לבקרו, א מענטש גייט אריין אין א געשעפט, לאמיר זאגן א זילבער געשעפט, און ער בעט דעם מוכר, דער זילבער סוחר, גיב מיר דעם בעכער, איך וויל עס באקוקן, איך וויל עס קויפן. דער מוכר געבט אים דעם בעכער אין די האנט, און ער האלט עס אזוי ארויף ביי די לעקטער, ער באקוקט עס, ער באטאפט עס, און פלוצלינג ס'טראסקעט אראפ אויף די ערד, ונאנס בידו, ס'צעברעכט זיך. איז דארף ער באצאלן אויף דעם צו נישט? ס'איז געשען דא אן אונס? איז די דין איז חייב, זאגט שמואל, ער דארף באצאלן אויפן בעכער. פארוואס? ווייל ער האט א דין פון א שואל. א שואל איז איינער וואס בארגט, א שואל איז חייב באונסין, ער איז אויך חייב באונסין ער דארף באצאלן אויף דעם, וואס פשט פון דעם? פשט פון דעם איז אזוי, בעצם איז באקאנט ס'דא כל מיני דרגות פון אחריות וואס א מענטש האט אויף א חפץ, ס'דא א שומר חינם, א שומר שכר, א שוכר און א שואל, איז די דין איז וואס מער א מענטש האט הנאה פון א חפץ אלץ מער אחריות האט ער אויפן חפץ, למשל, לאמיר זאגן ראובן האט א חפץ און ער געבט עס פאר שמעון, און שמעון איז א שומר חינם, פשט שמעון פאסט אויף אויפן חפץ בחינם ראובן צאלט אים נישט, איז ווער האט דא הנאה ראובן אדער שמעון? נאר ראובן, שמעון האט נישט קיין שום הנאה דא, שמעון פאסט אויף אויף דעם בחינם, איז טאקע די דין אז שמעון האט כמעט נישט קיין אחריות אויפן חפץ, טאמער עס וועט גע'גנב'עט ווערן אדער טאמער עס וועט פארלוירן ווערן, וועט שמעון נישט דארפן באצאלן אויף דעם, נאר טאמער ממש שמעון איז א פושע דארף ער צאלן, אז נישט דארף שמעון נישט באצאלן, וואס איז טאמער. שמעון איז א שומר שכר, פשט שמעון פאסט אויף אויפן חפץ, אבער ראובן באצאלט אים, איז דא האט שוין שמעון אביסל הנאה, ער מאכט שוין אפאר דאלער, איז דא בגניבה ואבידה איז ער חייב, טאמער ס'העט גע'גנב'עט ווערן, טאמער ס'העט פארלוירן ווערן, העט ער דארפן באצאלן, ער איז שוין מער אחריות'דיג דא, אבער טאמער ס'העט געשען א אונס, דארף ער נאכאלץ נישט באצאלן, שפעטער איז דא א שומר שכר, דאס א נידון פאר זיך. איז דא א שואל, שואל איז ווען שמעון בארגט א חפץ פון ראובן, וואס דא איז די גאנצע הנאה ביי שמעון, ראובן האט אינגאנצן נישט הנאה דא, ראובן האט דאך פארבארגט די חפץ, שמעון איז די איינציגסטע וואס האט הנאה דא, דאס ווערט גערופן כל הנאה שלו, די גאנצע הנאה איז ביי שמעון, דא איז שמעון אחריות אויף די גאנצע זאך, און טאמער ס'עט נאנס ווערן, עט שמעון דארפן באצאלן אויף דעם, און מילא זאגט שמואל אז הוא הדין ביי א לוקח, פשט שמואל האלט, אזוי פארשטייט די גמרא יעצט, באלד וועט מען זען אביסל אנדערש, אבער ווי די גמרא פארשטייט יעצט האלט שמואל, אנדערש ווי אונז האבן מיר ארויסגערעדט די הקדמה אז ס'דא אמאל וואס דער מוכר האט מער הנאה איז דא אמאל וואס דער לוקח האט מער הנאה, ניין, שמואל האלט מיט א טרוקנקייט, אלעמאל איז דער לוקח דער וואס האט מער הנאה, דער לוקח איז א בחינה פון כל הנאה שלו, פונקט ווי א שואל, און מילא זאגט שמואל, דער לוקח איז חייב באחריות אזוי ווי א שואל, טאמער ס'עט געשען א אונס, עט דער לוקח דארפן באצאלן, און פאר דעם זאגט שמואל אז איינער גייט אריין א געשעפט, און ער באוואנדערט עפעס א חפץ, ער האלט די חפץ אין די הענט, ער וויל עס קויפן, ער הייסט שוין א לוקח בעצם, אפילו ער האט עס נאכנישט למעשה געקויפט אבער ווי נישט ווי אז ער האלט עס אין הענט און ער ווייסט אז ער קען עס קויפן, האט ער שוין א דין פון א לוקח, און מילא זאגט שמואל אז טאמער עס וועט געשען עפעס אן אונס צו וואס עט ער דארפן באצאלן ווייל ער איז די איינציגסטע וואס האט הנאה, די לוקח האט הנאה. זאגט די גמרא אלמא זעהן מיר פון שמואל אלמא קסבר הנאת לוקח היא, אז די לוקח האט הנאה פון יעדע מקח וממכר, האט די לוקח הנאה, נישט די מוכר. פרעגט די גמרא א קשיא פון אונזער משנה, תנן, מיר האבן געלערנט ביי אונזער משנה אין די רישא פון די משנה, ווען א מענטש מאכט א נדר שאיני נהנה מישראל אז איך גיי נישט הנאה האבן פון א איד, און נאכדעם וויל ער פארקויפן עפעס פאר א איד, וויאזוי קען ער פארקויפן פאר א איד אן הנאה האבן פון יענע איד, מוכר בפחות, טאמער ער פארקויפט עס אויף ביליג, איז משמע אבל שווה בשווה לא, טאמער ער פארקויפט עס אויף די נארמאלע פרייז טאר ער נישט, איי פארוואס? לויט שמואל, ואי הנאת לוקח היא, אפילו שווה בשווה, לויט שמואל ווער האט הנאה פון יעדע מכירה? די לוקח, איז אויב אזוי זאל דער איד קענען פארקויפן פאר א אידישע לוקח אויף די נארמאלע פרייז אויכעט, און פון דעסטוועגן עט עס נישט הייסן אז ער האט הנאה געהאט פון די מכירה ווייל די לוקח איז דער וואס האט אלעמאל הנאה? ענטפערט די גמרא ניין, מתניתין בזבינא דרמי על אפיה אונזער משנה רעדט זיך, אזוי זאגט די גמרא יעצט, באלד וועט די גמרא צוריק ציען און זאגן אזוי ווי אונז האבן מסביר געווען פשט אין משנה, אבער ווי די גמרא זעצט יעצט איין, אז אונזער משנה רעדט זיך, ביי אזא סארט חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן, איז ביי א חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן וואס מען מוטשעט זיך צו פארקויפן, דארט איז אוודאי שמואל אויכט מודה אז דער מוכר איז דער וואס האט הנאה, און דערפאר זאגט טאקע די משנה, אז טאמער איינער מאכט א נדר שאיני נהנה מישראל, טאמער דו עסט יעצט גייען און דו עסט פארקויפן דעם חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן פאר א איד אפילו אויף די נארמאלע פרייז, עסטו הנאה האבן, טארסט נישט הנאה האבן, פאר דעם נישטא קיין ברירה, דו מוזט עס פארקויפן אויף ביליגער. מה שאין כן שמואל, שמואל רעדט זיך ביי א זבינא חריפא, ווי מ'העט זען זבינא חריפא מיינט א חפץ וואס פארקויפט זיך שנעל, וואס ביי א חפץ וואס פארקויפט זיך שנעל דארט אוודאי איז דער לוקח דער וואס האט אלעמאל הנאה, איז פאר דעם זאגט שמואל אז דער לוקח האט הנאה איז ער מחויב באחריות און מחויב באונסין, פרעגט אבער די גמרא, וויאזוי קענסטו איינזעצן אונזער משנה מיט אזא פשטות אז אונזער משנה רעדט זיך ביי א חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן, און דער מוכר איז דער וואס האט אלעמאל הנאה, אויב אזוי אם כן אימא רישא, זיי מסביר די צווייטע חלק פון די רישא, פשט די רישא האט זיך געווען צוטיילט אין צוויי, די רישא האט זיך גערעדט ווען א מענטש מאכט א נדר נישט צו נהנה זיין פון א איד, האט די משנה געזאגט לוקח ביותר און מוכר בפחות, איז ביז יעצט האט מען גערעדט פון די מוכר בפחות, פרעגט די גמרא וואס טוט זיך מיט לוקח ביותר? פשט, טאמער טאקע מען רעדט דא פון א חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן, און דער מוכר איז דער וואס האט אלעמאל הנאה, אויב אזוי ווען דער מענטש גייט יעצט אריין אין א אידישע געשעפט און ער קויפט א חפץ, פארוואס דארף ער צאלן מער פון די פרייז? אפילו אז ער וועט באצאלן די נארמאלע פרייז, ווער גייט הנאה האבן? די מוכר, וואס איז געווען די נדר? די נדר איז געווען אז איך גיי נישט הנאה האבן. איז פארוואס דארף די משנה זאגן לוקח ביותר? וואלט די משנה געקענט זאגן קויף אויף די נארמאלע פרייז, און פון דעסטוועגן מעגסט געזונטערהייט קויפן ווייל נישט דו האסט הנאה, די מוכר האט הנאה ווייל מען רעדט זיך דאך פון א חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן. ועוד, און נאך מער פרעגט די גמרא אימא סיפא, זיי מסביר די סיפא פון די משנה. די סיפא פון די משנה האט געזאגט אז טאמער פארקערט א מענטש מאכט א נדר שישראל נהנה לי, אז יענער גייט נישט הנאה האבן פון מיר, דעמאלטס לוקח בפחות ומוכר ביותר, טאמער כ'וועל וועלן פארקויפן פאר יענעם, עב איך דארפן פארקויפן פאר יענעם אויף טייער. פארוואס? ואי בזבינא דרמי על אפיה טאמער מ'רעדט ביי א חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן, אפילו שווה בשווה, זאל איך קענען פארקויפן פאר יענעם אויף די נארמאלע פרייז, און פון דעסוועגן הייסט נישט אז יענער האט הנאה, פארוואס? ווייל ס'א חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן האט אלעמאל דער מוכר הנאה, איך בין דער וואס האט הנאה נישט יענער, און זאל איך מעגן פארקויפן אויפן נארמאלע פרייז? איז ענטפערט די גמרא אויף די לעצטע קשיא, סיפא בזבינא חריפא, אז דאס קען מען פארענטפערן אז טאקע די סיפא פון די משנה רעדט זיך ביי זבינא חריפא פשט די רישא פון די משנה רעדט זיך ביי א חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן די סיפא פון די משנה רעדט זיך ביי א חפץ וואס איז גרינג צו פארקויפן איז קודם כל דרך אגב פאר מען גייט ווייטער מען האט דאך נאר פארענטפערט איין קשיא דא ווייל מען האט געפרעגט א קשיא פון די רישא א קשיא פון די סיפא אונז פארענטפערן מיר דא די סיפא אבער די רישא די קשיא פון די רישא איז געבליבן שווער און באלד טאקע די גמרא צוריק קומען צו דעם אבער על כל פנים ווי אזוי איז יעצט פארענטפערט די סיפא ווייל די סיפא רעדט זיך ביי חפץ וואס איז גרינג צו פארקויפן, א חפץ וואס איז גרינג צו פארקויפן, ווער איז דער וואס האט אלעמאל הנאה? דער לוקח, נישט דער מוכר, ווייל דער לוקח פרייט זיך אז סוף כל סוף ער האט געטראפן דעם חפץ, ווייל ס'איז זייער שווער צו טרעפן, ס'איז דאס דאך א חפץ וואס לויפט ווי וואסער, איז אז דער לוקח, דער וואס האט אלעמאל הנאה, פאר דעם זאגט די משנה, אז ווען איינער מאכט א נדר שישראל נהנין לי, אז א איד טאר נישט הנאה האבן פון מיר, קענסטו נישט יעצט גיין פארקויפן דעם חפץ וואס איז גרינג צו פארקויפן פאר א איד, ווייל דער איד וועט הנאה האבן פון דיר, און נישט דא קיין ברירה וועסט עס מוזן פארקויפן אויף טייער, אז פארקויפן אויף טייער דעמאלטס איז ביסטו דער וואס האט הנאה און נישט יענעם, אבער זאגט די גמרא עס איז נאך אלץ נישט פארענטפערט, ווייל אי הכי לוקח בפחות אפילו שווה בשווה, פשט האסט נאר פארענטפערט איין חלק פון די סיפא, נישט די אנדערע חלק פון די סיפא, איז אויך געשטאנען אין די סיפא אז לוקח בפחות, אז וואס אז ווען א מענטש מאכט א נדר אז יענער טאר נישט הנאה האבן פון מיר, איז ווען איך קויף א חפץ ביי יענעם דארף איך עס קויפן אויף ביליג, פארוואס? טאמער דו זעצסט איין די סיפא ביי חפץ וואס איז גרינג צו פארקויפן, און ביי חפץ וואס איז גרינג צו פארקויפן האט אלעמאל די לוקח הנאה, איז וואס דארף איך עס קויפן אויף ביליג, זאל איך עס קענען קויפן אויפן נארמאלע פרייז, און פון דעסטוועגן איך בין דער וואס האט הנאה, און נישט יענעם. אלא נאר, זאגט טאקע די גמרא, אזוי ווי אונז האמיר אויסגערעדט אין די משנה, מתניתין בזבינא מיצעא, ודשמואל בזבינא חריפא, אז אונזער משנה רעדט זיך ביי אזא סארט חפץ וואס איז נישט צו גרינג צו פארקויפן, און ס'איז נישט צו שווער צו פארקויפן, איז ביי אזא סארט חפץ טאקע די איינציגסטע וועג וואס מ'קען קויפן אדער פארקויפן, איז טאקע ביליג אדער טייער, ווענדט זיך וויאזוי איז די נדר געגאנגען די אלע ציורים פון די משנה. מה שאין כן שמואל רעדט זיך ביי א זבינא חריפא, ביי א חפץ וואס פארקויפט זיך גרינג, איז א חפץ וואס פארקויפט זיך גרינג האט אלעמאל די לוקח הנאה, און אז די לוקח איז דער וואס האט אלעמאל הנאה, איז ער חייב באונסין. יעצט. די ר"ן שמועסט אויס דרך אגב אז אוודאי די גמרא האט געוואוסט שוין גראד אנפאנג סוגיא וויאזוי איינצוזעצן די משנה, פשט, די גמרא האט נישט געהאט קיין הוה אמינא אז מען קען איינזעצן אונזער משנה ביי חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן אדער ביי חפץ וואס איז גרינג צו פארקויפן, ווייל גראד ווערט שווער אלע ציורים, די איינציגסטע וועג ווי מען קען טאקע איינזעצן אונזער משנה איז ביי חפץ וואס איז נישט צו גרינג און נישט צו שווער, און די גמרא האט עס אנהייב געוואוסט, נאר וואס איז די סיבה וואס די גמרא האט דא געברענגט די גאנצע משא ומתן, זאגט די ר"ן ווייל די גמרא האט אונז געוואלט מחדש זיין א דין, אז וואס? אז אין הכי נמי, אזוי ווי מען האט געשמועסט א חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן, האט אלעמאל די מוכר הנאה, א חפץ וואס איז גרינג צו פארקויפן איז די לוקח דער וואס האט הנאה, אבער דאס איז אלעס אויף די נארמאלע פרייז, וואס איז אבער טאמער מען פארקויפט עס טייער אדער ביליג אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה, איז דאס איז שטערקער פון אלעמען, פשט א חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן אין הכי נמי די מוכר איז דער וואס האט הנאה, אבער דאס איז נאר ביי די נארמאלע פרייז, וואס איז טאמער ער פארקויפט עס אויף ביליג, איז אז מען פארקויפט עס אויף ביליג אוודאי אפילו א חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן איז דער לוקח דער וואס האט הנאה, ווייל ער האט געטראפן דא א גוטע מציאה, און די זעלבע זאך פארקערט, א חפץ וואס איז גרינג צו פארקויפן, וואס מען האט געשמועסט אלעמאל דער לוקח דער וואס האט הנאה, יא, דאס איז נאר ביי די נארמאלע פרייז, אבער טאמער מען פארקויפט עס אויף טייער, איז אוודאי דער מוכר דער וואס איז נהנה, דאס איז געווען די חידוש, דאס איז די סיבה וואס די גמרא האט דא געברענגט די גאנצע מעשה, און דאס איז די סיבה פארוואס די גמרא האט געוואלט טייטשן און איינזעצן אונזער משנה ביי די אלע ציורים, ביי חפץ וואס איז שווער צו פארקויפן, ביי חפץ וואס איז גרינג צו פארקויפן, טאקע צו קומען לאזן הערן די דין. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, תניא כוותיה דשמואל, מיר האבן געלערנט א ברייתא אזוי ווי שמואל, שטייט אין די ברייתא, הלוקח כלים מן התגר לשגרן לבית חמיו, א מענטש גייט צו א סוחר, און ער וויל שיקן פאר זיין שווער אין שטוב האט א כלה, די כלה וואוינט ביי די שווער, ער וויל איר שיקן א מתנה, אבער ער ווייסט נישט צו ס'וועט איר געפעלן די מתנה צו נישט, און מילא איז אזוי, ואמר לו, זאגט ער פארן געשעפטסמאן, איך וועל נעמען פון דיר די מתנה, איך שיק עס צו מיין שווער אינדערהיים, אם מקבלין אותן ממני, טאמער זיי נעמען אן די מתנה, דעמאלטס אני נותן לך דמיהם, וועל איך דיר צאלן אויף דעם, ואם לאו, טאמער זיי זאלן נישט וועלן די מתנה, איז אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהם, וועל איך דיר באצאלן, ס'הייסט איך וועל דיר באצאלן די טובה, ווייל אוודאי ברגע וואס ס'וועט אנקומען א מתנה ביים שווער אין שטוב, אוודאי וועט זיין דארט א שמחה, איז די שמחה אליין, אפילו זיי'לן צוריק שיקן די מתנה, אבער די שמחה איז ווערט עפעס געלט, די געלט וועל איך דיר באצאלן, איז די דין איז אזוי, נאנסו בהליכה. חייב, טאמער עס איז געגאנגען א שליח טראגן די מתנה דארט צום שווער אין שטוב, און אינמיטן וועג איז געשעהן א אונס, איז אזוי ווי מען האט געשמועסט, א לוקח מיינט נישט איינער וואס האט שוין געקויפט, אפילו איינער וואס האלט א חפץ אין הענט ווייל ער גייט עס קויפן, הייסט שוין אויך א לוקח, און מילא דער חתן וואס זיין שליח האלט יעצט זיין חפץ אין די הענט ווייל דער חתן וויל עס טאקע קויפן, איז די גאנצע וועג צו די כלה אין שטוב האט די חתן מיט זיין שליח א דין פון א לוקח, און א לוקח איז חייב באונסין, איז טאמער עס איז געשעהן א אונס העט די חתן דארפן צאלן, אבער בחזרה טאמער די שווער געפעלט נישט די מתנה, די כלה געפעלט נישט די מתנה, און זיי שיקן עס צוריק, איז אויף די וועג אהיים הייסט עס שוין נישט א לוקח, און אז ער הייסט שוין נישט קיין לוקח, פטור איז ער פטור פון צו באצאלן טאמער עס איז געשען די אונס, מפני שהוא כנושא שכר, ווייל דא איז ער א בחינה פון א שומר שכר, און א שומר שכר איז פטור באונסין, און זעט מען דא אזוי ווי שמואל האט געזאגט אז א לוקח איז חייב באונסין ווייל כל הנאה שלו. זאגט יעצט די גמרא ווייטער ההוא ספסירא, ס'איז געווען א סארסער, אזא מעקלער, דשקל חמרא לזבוני, די מעקלערס פלעגן זיין, זיי פלעגן נעמען, לאמיר זאגן א מענטש האט געוואלט פארקויפן עפעס א חפץ, האט ער עס געגעבן פאר א מעקלער, און די מעקלער האט נישט באצאלט אויף דעם, נאר טאמער ער האט עס פארקויפט האט ער באצאלט אויף דעם, איז געגאנגען דער מעקלער, ער האט גענומען דשקל חמרא לזבוני, ער האט גענומען א חמור צו פארקויפן, ולא איזבן, ס'איז נישט געגאנגען, ער האט עס געוואלט פארקויפן, ס'איז נישט געגאנגען, בהדי דהדר איתניס חמרא, אויף די וועג צוריק, נאך ער האט פרובירט צו פארקויפן איז ער צוריק אהיים געקומען און אויף די וועג צוריק איז געשען אן אונס חייביה ר' נחמן לשלומי און ר' נחמן האט אים מחייב געווען צו באצאלן איתיביה רבא לר' נחמן האט רבא א קשיא געפרעגט אויף ר' נחמן פון די ברייתא מיר האבן דאך יעצט געזען נאנסו בהליכה חייב בחזרה פטור אז אויפן וועג צום שווער איז מען חייב באחריות מען איז חייב באונסין און די וועג צוריק נישט ווייל אויפן וועג אהין הייסט מען א לוקח אויף די וועג צוריק נישט, איז לכאורה די זעלבע זאך דער סארסער, דער מעקלער, אויפן וועג צו פארקויפן, הייסט ער א לוקח איז ער חייב באונסין אבער אויף די וועג אהיים נישט, אמר ליה, האט ר' נחמן געענטפערט ניין, דא איז אנדערש חזרה דספסירא הולכה היא, דאילו משכח לזבוני אפילו אבבא דביתיה מי לא מזבין ליה, פשט, ווען א חתן שיקט צום כלה אין שטוב א מתנה און זיי שיקן עס צוריק, איז אויף די וועג אהיים איז גאנץ קלאר אז דער חתן גייט עס מער נישט קויפן. מה שאין כן דער מעקלער, לאמיר זאגן ער איז געגאנגען אין מארקעט פרובירט פארקויפן די חמור ס'איז נישט געגאנגען, יעצט גייט ער אהיים און ער וויל צוריקטראגן די חמור פארן בעל החמור, לאמיר זאגן פארן טיר פונעם בעל החמור טרעפט אים איינער און ער וויל קויפן די חמור, עט ער עס דען נישט פארקויפן? אוודאי יא, פשט אפילו אויף די וועג אהיים, בעצם איז ער גרייט דאס צו פארקויפן, און ממילא הייסט ער א לוקח אויכט אויפן וועג אהיים, און ממילא איז ער חייב באונסין אויכט אויפן וועג אהיים זאגט די הייליגע משנה ווייטער טאמער א מענטש זאגט קונים שאני נהנה לערלים ער מאכט א נדר ער גייט נישט נהנה זיין פון קיין ערלים איז די דין איז ס'מיינט נישט דווקא איינער וואס האט א ערלה מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכבים מעג ער הנאה האבן פון א איד וואס האט א ערלה און ער טאר נישט הנאה האבן פון א גוי וואס איז גע'מל'עט פארוואס ווייל ערלים האט גארנישט צו טון מיט א ערלה, ערלים מיינט א גוי, און מילא טאר ער נישט הנאה האבן פון א גוי און מעג נהנה זיין פון א איד. ווייטער פארקערט, אויב א מענטש זאגט שאני נהנה למולים, אז ער גייט נישט הנאה האבן פון געמאלעטע, מיינט עס נישט דווקא געמאלעטע, נאר עס מיינט אידן, אסור בערלי ישראל, אפילו א איד וואס איז נישט געמאלעט טאר נישט הנאה האבן פון דעם, און מותר במולי עובדי כוכבים, פון א גוי מעג ער נהנה זיין אפילו א גוי וואס איז יא געמאלעט, פארוואס? ווייל שאין הערלה קרויה אלא לשם העובדי כוכבים, ערלה מיינט נישט דווקא א ערלה, ס'מיינט גויים, שנאמר, די משנה ברענגט א ראיה וואס שטייט אין פסוק אין ירמיה, כי כל הגוים ערלים, וכל בית ישראל ערלי לב, אז די גוים ווערן אלע גערופן ערלים אפילו טאקע ס'איז דא געמאלעטע גוים, די פסוק רופט זיי אלע אן ערלים, און בית ישראל ערלי לב, ס'טייטש אז אידן זענען געווען פארשטאפט די הארץ, אבער נישט ערלים, איז זעה מיר ערלים גייט ארויף אויף גוים, ואומר, און נאך א פסוק שטייט דוד המלך זאגט אויף גלית, והיה הפלשתי הערל הזה, ווי האט ער געוויסט ס'איז געווען א ערל צו נישט? זעה מיר ס'איז נישט קיין נפקא מינה האט אים גערופן ערל ווייל גוים הייסן ערלים. ואומר, נאך א פסוק, א דריטע פסוק, שטייט דארט נאכדעם וואס שאול המלך און יונתן זענען געפאלן ביי די פלשתים, זאגט דוד המלך אז מ'זאל נישט פארציילן פאר קיינעם, פארוואס? פן תשמחנה בנות פלשתים פן תעלוזנה בנות הערלים. זעה מען רופט אן אלע פלשתים ערלים. איז דרך אגב דער ר"ן רעדט אויס וואס דארף מען אלע דריי פסוקים, זאגט דער ר"ן ווייל פון די ערשטע פסוק ווי שטייט כי כל הגוים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב קען מען נאך זאגן אז אזוי ווי כל בית ישראל ערלי לב מיינט נישט ערלים נאר ס'איז ערלי לב פארשטאפטע הערצער איז קען מען זאגן כי כל הגוים ערלים מיינט אויך אז זייער הערצער זענען פארשטאפט מילא פון די פסוק וואלט נאך נישט געווען א ראיה דערנאך די צווייטע פסוק אז דוד המלך רופט אן גלית הערל הזה ווייל פשטות ס'איז געווען א ערל ס'קען טאקע זיין

אז די ערלה איז אזוי מיאוס אז דאס איז א נאמען פון גנאי וואס מען רופט רשעים שנאמר ווי שטייט אין פסוק כי כל הגוים ערלים פשט זאלסט נישט מיינען אז די פסוק זאגט סתם אז גוים האבן ערלות ניין כי כל הגוים ערלים ס'איז א נאמען א גנות וואס מען רופט אן אלע גוים על שם דעם ערלה זאגט יעצט די משנה ווייטער די משנה רעדט פון די מעלה פון מצוות מילה ר' ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה בריתות שטייט דרײַצן מאל די ווארט ברית ביי די פרשת מילה, ר' יוסי אומר גדולה מילה שדוחה את השבת חמורה, מילה איז דוחה שבת, ר' יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה, מען האט נישט געווארט אויף משה רבינו מלא שעה מען וועט זען די גמרא פונקט וואס דאס מיינט ער איז גראד נענש געווארן אויף דעם וואס ער האט נישט געמל'ט זיין זון, ר' נחמיה אומר גדולה מילה שדוחה את הנגעים, מילה איז דוחה נגעים, טאמער ס'איז דא א נגע אויפן מקום הערלה איז נארמאל אז ס'איז דא א נגע אויף די הויט טאר מען עס נישט אפשניידן, טאמער עס איז אויפן מקום הערלה קומט די מילה און ס'איז דוחה די מצוה. רבי אומר, גדולה מילה, שכל המצוות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמל, אברהם אבינו האט נישט געהייסן שלם ווי לאנג ער האט זיך נישט געמל'עט שנאמר, ווי שטייט אין פסוק דארט, אנפאנג פרשת מילה, די אייבערשטער כביכול זאגט פאר אברהם אבינו התהלך לפני, והיה תמים, אז טאמער דו וועסט טון אז דו וועסט דיך מל'ן, נאר נאכדעם והיה תמים ביסטו א בחינה פון שלם, דבר אחר גדולה מילה שאלמלא היא ווען נישט מצות מילה לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, וואלט די אייבערשטער כביכול נישט באשאפן די וועלט, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי, אז ווען נישט די ברית מילה וואלט כביכול די רבונו של עולם נישט באשאפן די וועלט. איז דרך אגב, די ר"ן און אנדערע ראשונים האבן דא נאך א שטיקל אין זייער משנה, זייער גירסא איז געווען דא נאך א שטיקל אין די משנה, אז רבי אומר גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה, ווי ווייסט מען דאס שנאמר וואס שטייט אין פסוק, הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם על כל הדברים האלה, זעהן מיר על כל הדברים האלה גייט ארויף די גאנצע תורה, און אפילו ווי די ר"ן שמועסט אויס די דם הברית וואס שטייט דארט מיינט נישט די דם הברית מילה נאר עס מיינט די דם פון קרבנות, פון דעסוועגן אז די פסוק רופט עס אן ברית, וואס ברית מילה נארמאל הייסט ברית, זעהן מיר אז מצוות מילה איז שקולה כנגד כל המצוות שבתורה.